אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! די שיעור היינט איז נאכאמאל געספאנסערט דורך הצדיק רבי ליפא קליין, לעילוי נשמת זיין באבע וואס איז היינט די יארצייט, סאו לאמיר אלע זאגן הריני לומד היום לעילוי נשמת חיה שרה יהודית בת רבי ישראל, תהא נשמתה צרורה בצרור החיים, ס'איז א געוואלדיגע זאך, א געוואלדיגע זכיה אז מ'קען סופארטן לימוד התורה, סאו אונז האמיר נעכטן געענדיגט אז יוסף האט חושד געווען די ברידער אז זיי זענען מרגלים, אונז האבן אריינגעשמועסט אפאר סיבות פארוואס עפעס ער האט זיי חושד געווען אלס מרגלים, אבער בקיצור די ברידער ענטפערן און זיי זאגן ויאמרו אליו לא אדוני נישט אזוי ווי דו זאגסט אז אונז זעמער מרגלים נאר ועבדיך באו לשבר אוכל אונז זעמער פשוט געקומען עסן סאו נאך א סיבה פארוואס ער איז זיי חושד געווען אלס מרגלים איז ווייל ער האט זייער מורא געהאט אז די שבטים זאלן גיין זיך יעצט נאכפרעגן ביי די לאנד מצרים ווער איז דער ווער איז דער מושל פון ווי שטאמט ער וואס איז זיין נאמען אז יא וועלן זיי זיך געוואר ווערן אז ער איז יוסף זייער פארלוירענער ברידער ממילא האט ער זיך געוואלט פארלויפן די וועג האט ער געזאגט ענק זענען מרגלים, ממילא די די געווענליך א שפיאן ווען ער קומט אן צו א לאנד פרעגט ער זיך נאך אויפן מלך און אויף די ממשלה און אויף די מיליטער כדי געוואר צו ווערן וויאזוי זיי גייען ריעקטן, וויאזוי זייער ריספאנס גייט זיין אויף א מלחמה און אזוי ווייטער, סאו ער האט זיי געוואלט פארלויפן די וועג אז זיי זאלן זיך נישט נאכפרעגן און געוואר ווערן אז ער איז יוסף, ממילא האט ער זיי חושד געווען אלץ מרגלים אזוי זאלן זיי זיך נישט דערוועגן צו פרעגן ווער ער איז, ווייל אז יא וועלן זיי דאך אריינפידן אין די נערעטיוו אז זיי זענען טאקע שפיאנען. זאגט רש"י לא אדוני, סאו רש"י זאגט אז ס'איז נישט קיין תירוץ ווייל מ'האט זיי נישט געפרעגט ענק זענען מרגלים צו נישט? סאו ענטפערן זיי לא אדוני ניין ניין ניין ס'איז נישט קיין ס'איז נישט געווען קיין קשיא מ'האט מ'האט געמאכט א א בלענקעט סטעיטמענט אז ענק זענען מרגלים זאגן זיי לא אדוני לא תאמר כן זאג נישט אז אונז זעמיר מרגלים שהרי עבדיך באו לשבר אוכל אונז זעמיר פשוט געקומען קויפן עסן און דאס וואס דו זאגסט אז אונז זענען מרגלים ווייל אונז דרייען מיר זיך צוזאמען, ניין, די סיבה פארוואס אונז דרייען מיר זיך צוזאמען איז ווייל כולנו בני איש אחד נחנו אונז זעמיר אלע ברידערס, כנים אנחנו אונז זעמיר אמת'דיגע מענטשן, לא היו עבדיך מרגלים אונז זעמיר קיינמאל קיין מרגלים נישט געווען, זאגט די הייליגע רש"י כולנו בני איש אחד נחנו, סאו אויסער דעם וואס זיי האבן דא געענטפערט אז אונז זעמיר ברידער, האבן זיי אויך אינקלודעט דעם יוסף אז ניצנצה בהם רוח הקודש וכללוהו עמהם און זיי האבן אריין זיי האבן אריינגענומען יוסף אין זייער קאונט, אזוי ווי כאילו צו זאגן אז שאף הוא בן אביהם אז ער איז אויך א ברודער, באט זיי האבן נישט געוואוסט וואס זיי רעדן, נאר עס האט זיך ארויסגעכאפט אזוי ווי א רוח הקודש, און זיי האבן אינקלודעט יוסף אין דאס אז אונז זעמער ברודערס. כנים, אמיתיים, אונז זעמער אמת'דיגע מענטשן. כמו ברענגט זיך רש"י ראיות ווי די ווארט כן אדער כנים מיינט. אז אונז זעמיר אמת'דיג, שטייט דארטן ווען יוסף האט געזאגט פאר פרעה אז ער וועט מער נישט צוריק קומען צו פרעה, זאגט ער, כן דברת, אזוי ווי דו האסט געזאגט, אזוי אמת, עס איז אמת אזוי ווי דו האסט געזאגט, און די זעלבע זאך דארטן ווי ס'שטייט ביי די מעשה פון די בנות צלפחד, אז משה רבנו זאגט, יא, זיי האבן א גערעכטע טענה, כן בנות צלפחד דוברות, זיי רעדן אמת'דיגע רייד, און נאך א ראיה, ועברתו לא כן בדיו, בקיצור זעט זיך אז די ווארט כן און כנים מיינט אז ס'איז א לשון פון אמת. סאו זאגן זיי פאר יוסף, כנים אנחנו, אונז זעמיר אמת'דיגע מענטשן. ויאמר אליהם האט יוסף זיי צוריק געענטפערט, לא, נישט אזוי ווי ענק זאגן אז ענק זענען ברידערס פארדעם דרייען ענק זיך צוזאמען, נאר דאס איז ענקער תירוץ, ווייל בעצם זענען ענק יא שפיאנען, כי ערות הארץ באתם לראות ענק זענען פשוט געקומען דא אויסשפיאנירן דאס לאנד, און והא ראיה, ענק זענען אריינגעקומען פון צען עקסטערע טירן, דאס אז ענק דרייען זיך צוזאמען זאגן ענק מיר א ליגנדיגע תירוץ. אז ענק דרייען זיך צוזאמען ווייל ענק זענען ניין די סיבה פארוואס ענק דרייען זיך צוזאמען איז וועגן ענק זענען שפיאנען והא ראיה ווייל ענק זענען אריינגעקומען פון צען פון צען עקסטערע טירן זאגט רש י כי ערות הארץ באתם לראות שהרי נכנסתם ביוד שערי העיר למה לא נכנסתם בשער אחד אויב וואלט וואלט וואלט עטס טאקע געווען ברודערס און אינאסענט פארוואס זענט עטס נישט אריינגעקומען פון איין טיר? און דער רשב ם פירט שמועסט אויס אז דא איז געווען נאך א שטיקל קאנווערסעישאן עפטער עפטער דאס וואס מען האט זיי געזאגט פארוואס זענט עטס אריינגעקומען פון פון פון צען עקסטערע טירן האט זיי האט ער זיי געפרעגט אויב זענט עטס גערעכט אז ענק זענען ברודערס, וואס עפעס לאזט עטס איבער ענקער טאטע אליינס אן קיין באדינער? און ער האט געוואלט טריגערן אז זיי זאלן זאגן אז יא, אונז האבן יא איבערגעלאזט דעם בנימין, ווייל ער האט געוואלט וויסן צו בנימין לעבט, ממילא האט ער זיי געפרעגט וואס עפעס האט עטס נישט איבערגעלאזט, האבן זיי געענטפערט, ויאמרו האבן זיי געענטפערט שנים עשר עבדיך אחים, אונז זעמיר, בעצם זעמיר אונז א טאטאל אוו טוועלוו, אנחנו, בני איש אחד, אונז זעמיר אלע קינדער פון איין טאטע בארץ כנען, והנה הקטן את אבינו היום, דאס וואס דו פרעגסט פארוואס איז אויב אונז זעמיר אונז ברודערס פארוואס איז איינער נישט געבליבן מכבד זיין די טאטע, אונז האבן יא איבערגעלאזט אונזער קליינער ברודער איז מיטן טאטן היינט. און אויכעט דאס וואס דו פרעגסט מיך פריער, פארוואס זענען אונז אריינגעקומען פון צען עקסטערע טירן, ענטפערן אונז דיך אזוי, ווייל והאחד איננו, איינעם פון אונז פעלט, ממילא האבן מיר אונז געהא, און יעצט טראכט מיר אז אפשר איז ער אין מצרים, ממילא איז איז יעדער אריינגעקומען פון א עקסטערע טיר כדי אים צו קענען אויפזוכן. און דאס אליינס מאכט בטל און מבוטל דיין טענה אז אונז זענען מרגלים, ווייל זעסט דאך אז אונז זענען אריינגעקומען צען עקסטערע טירן ממילא האלט מיר אונז אז אונזער ברודער איז דא, האלטסטו דען אז אונז גיימיר דא קומען מלחמה האלטן

איז דאס נאך א גרעסערע ראיה אז עטס זענטס מרגלים. פארוואס? ווייל וויבאלד ענק זוכט פאר עקסטערע ברידער זענט עטס דאך רעדי צו הרג'נען אויב מען געט אויב מען געט אים נישט בלב שלם בחפץ לב. זאגט די הייליגע רש י אשר דיברתי, הדבר אשר דיברתי שאתם מרגלים סאו קודם זאגט רש י פשוט פשט, פשוט פשט איז ווי יוסף זאגט ניין ניין איך גלייב ענק נישט ענק זענען טאקע מרגלים הדבר אשר דיברתי שאתם מרגלים הוא אמת ונכון ס'איז אמת דאס וואס איך האב געזאגט ארידזשינעלי איך נעם נישט אן ענקער באבע תירוצים. זה לפי פשוטו, אבער ומדרשו, ענק טענה'ן אז ענק זענען געקומען זוכן ענקער ברודער, אמר להם האט יוסף זיי צוריק געענטפערט ואילו מצאתם אותו, ויספיקו עליכם ממון הרבה, תפדו, אויב וואלט מען, וואלט מען געטראפן דעם יוסף, ענק וואלטן געזען ביי וועלכע הער ער ליגט, ער איז אלס עבד, וואלטן ענק אים אויסגעלייזט פאר א גרויסע פרייז, אמרו לו הן, יא, אונז וואלט מען אים אויסגעלייזט פאר א גרויסע פרייז, אמר להם האט יוסף זיי צוריק געענטפערט ואם יאמרו לכם שלא יחזירו בשום ממון, אויב זאגט מען ענק, אונז גיימער ענק נישט פארקויפן, מען גיימער, מען גייט אים נישט לאזן אויסגעלייזט ווערן, פאר קיין שום פרייז שבעולם מה תעשו וואס וואלט עטס דעמאלטס געטון? אמרו לו האבן די ברידער צוריק געענטפערט לכך באנו פאר דעם זעמיר אונז טאקע געקומען להרוג או ליהרג אונז זעמיר רעדי צו הרג'נען און צו ווערן געהארגעט כדי צו ראטעווען אונזער ברודער אמר להם הוא אשר דברתי אליכם דאס טאקע האב איך ענק געזאגט להרוג בני העיר באתם עטס זענטס געקומען אלס שפיאנען צו טרעפן די וויקעסט פוינט פונעם לאנד כדי אונז אלע צו קענען אויסהארגענען און איך ווייס אז ענק זענען קעיפעבל אויסצוהארגענען גאנץ מצרים וועגן מנחש אני בגביע שלי איך טוה אזא כישוף מיט מיין בעכער אז ששניים מכם החריבו כרך גדול של שכם אז צוויי פון ענק האבן אויסגעהארגעט דאס גאנצע שטאט שכם, סאו כאטש ענק זאגן מיר א גוטע סיבה צו טרעפן אז ענק זענען געקומען דא צו טרעפן ענקער ברודער, אבער עטס זענטס מיר מודה אז עטס זענטס רעדי צו הרג'נען פאר אים, מילא פארדעם, טאקע פאר דעם בין איך ענק חושד אז ענק זענען טאקע מרגלים, סאו בזאת תבחנו זאגט יוסף פאר די ברידער, חיי פרעה! אזוי וועל איך אויספריוון אויב עטס זענטס אמת'דיג אדער אויב עטס זענטס טאקע מרגלים אזוי ווי איך בין ענק חושד, חי פרעה אם תצאו מזה, איך שווער! און אזוי שטארק ווי איך וויל אז פרעה זאל לעבן, וועט עטס נישט ארויסגיין פון דא, כי אם בבוא אחיכם הקטן אויף ווי לאנג ענק שיקן נישט איינעם וואס זאל ברענגען ענקער קליינע ברודער. וואס כאטשיג דער קליינע ברודער קאנפירמט נישט אלעס, ווייל ענק האבן געזאגט אסאך אינפארמעישאן, ענק האבן געזאגט אז איינער פעלט, ענק האבן א טאטע, און ענק האבן א קליינע ברודער, סאו וואט, ברענגטס מיך דעם קליינע ברודער, וואס דאס העט שוין מאמת זיין די איבעריגע זאכן וואס עטס האטס געזאגט, און איך וועל ענק שוין גלייבן אויף אלעס אנדערש אויכעט. און ער האט טאקע געוואלט דווקא אז בנימין זאל אראפקומען קיין מצרים ווייל ער האט נישט געוואלט פארציילן פאר די ברידער ווייל די ברידער קען דאך אנטלויפן און נישט פארציילן פאר זייער טאטע, בנימין וועט זיכער פארציילן פאר יעקב אבינו אז ער לעבט נאך, מילא האט ער האט ער געמאכט דעם דעם דעם טריק כדי מ'זאל אראפברענגען צו אים בנימין, און דאס אז ער אפשר וואלטן די ברידער ער וואלט דאך געדארפט מורא האבן אז די ברידער קענען אויפפיקן עני רענדאם קינד פון די סטריט און און און זאגן אז ער איז בנימין. ניין ווייל קיינער גייט זיך נישט מוסר נפש זיין צו קומען מיט מיט מיט מענטשן וואס זענען חשוד אז זיי זענען שפיאנען און טרייען זיי צו צו סעטן קלין קיינער וועט זיך נישט מוסר נפש זיין נאר א ברודער מילא האט ער נישט מורא געהאט אז זיי וועלן נעמען עני רענדאם מענטש פון די סטריט זאגט די הייליגע רשי חי פרעה איך שווער אם יחיה פרעה כשהיה נשבע לשקר ווען ער האט געשוואוירן פאר פאלש היה נשבע בחיי פרעה האט ער געשוואוירן בחיי פרעה און נישט בשם השם ווייל זעסט דאך אין צוויי דריי פסוקים ארום וועט ער זאגן אז ניין ניין ניין איך טשעינדזש מיין מיינד עטס גייטס אלע אהיים נאר איינער פון ענק שמעון זאל דא בלייבן, זעהט זיך אז ער האט אליינס צובראכן זיין אייגענע שבועה, זעה איך פון דעם אז יעדע מאל וואס ער האט געוואלט שווערן אויף פאלש האט ער געשוואוירן בחיי פרעה אם תצאו מזה מן המקום מן המקום הזה פון דעם פלאץ שלחו מכם אחד סאו זאגט זיי יוסף אזוי שיקטס איינעם פון ענק פיקטס ארויס עניבאדי עני פון ענק צען וועם עטס ווילטס שיקן און ויקח את אחיכם און ער זאל גיין אויפפיקן דעם דעם ברודער און ואתם האסרו עטס זאלט זיין דא ביז דערווייל איינגעשפארט ויבחנו דבריכם און דעמאלטס אויב עטס ברענגטס אים טאקע, דעמאלטס וועט זיך ארויסשטעלן האמת אתכם אז ענק זענען טאקע גערעכט, אבער ואם לא, אויב ברענגט עטס אים נישט אראפ, איז חי פרעה כי מרגלים אתם, דעמאלטס וועל איך וויסן פאר זיכער אז ענק זענען טאקע מרגלים אזוי ווי איך האב ענק חושד געווען. און פארשטייט זיך אז די ברידער האבן נישט מסכים געווען צו דעם דיעל, אזוי לייגט אונז די הייליגע אור החיים הקדוש אראפ, ווייל וואס האבן מיר אונז דערפון? זעהסט דאך אז שפעטער ווען אונז גיימיר אלע זיין אינדרויסן אויסער איינער גייט אונזער טאטע געבן אזויפיל העדעיק אז ער וועט נישט וועלן מיטשיקן בנימין איז כל שכן וכל שכן ווען עטס יעדער בלייבט דא און אונז שיקט מיר נאר ארויס איינעם וועט ער זיכער נישט מצליח זיין צו קאנווינסן דעם טאטן מיטצושיקן בנימין סאו מילא וואס האמיר אונז דערפון און כל שכן וכל שכן אויב שיקט מיר אונז סתם א רענדאם שליח פון די גאס לייק א רענדאם מצרי וועט ער אוודאי נישט מסכים זיין צו שיקן בנימין סאו בלייבן אונז ענדערשער אלע דא און און לאמיר אויסווארטן צו זעהן וואס וואס ס'וועט געשעהן ווייטער זאגט די הייליגע רשי האמת אתכם. אם אמת אתכם, סאו בעצם איז די האמת איז בה"א התמיה, ווייל פאקטיש פרעגט ער דא א, עס איז אזויווי א לשון קשיא, ויבחנו דבריכם האמת אתכם, אויב איז עס, אויב איז די אמת מיט ענק. זאגט רש"י, ווייל לכאורה א ה"א הידיעה דארף דאך זיין ספעלט מיט א חטף פתח אויף די אנפאנג, אויף די אויף די ווארט, אויף די אות ה"א, דעמאלס ווייס איך דעם חילוק צו עס איז א ה"א התמיה צו עס איז א ה"א הידיעה. סאו פארוואס זעה איך דא אז עס איז א פתח אפילו עס איז א ה"א התמיה? ענטפערט רש"י, לפיכך ה"א נקוד פתח, דער ה"א איז יא געפינטעלט א פתח, כמו שהוא כמו בלשון תימה, ווייל פאקטיש פירט דאך די פסוק אויס ואם לא תביאו, אויב וועט עטס אים נישט ברענגען חי פרעה כי מרגלים אתם, דעמאלטס דעמאלטס וועל איך וויסן זיכער אז ענק זענען מרגלים, סאו די סיבה פארוואס ס'שטייט דא א פתח און נישט קיין חטף פתח איז ווייל די נעקסטע אות דער אלף איז דאך געפינטעלט מיט א חטף קמץ, אדער מיט א חטף סגול. סאו קענסטו נישט לייגן צוויי חטף'ס אנפאנג ווארט, אבער בעצם וואלט ווען דארטן געדארפט זיין א חטף פתח און ס'זאל רעפרעזענטן א ה"א התמיה, איז ויאסוף אותם אל משמר שלשת ימים האט זיי יוסף איינגעשפארט אין א דזשעיל פאר דריי טעג און געווארט אז זיי זאלן ארויספיקן, זיי זאלן טון וואס מ'האט זיי געהייסן, זאלן ארויסטשוזן איינער פון די ברידער כדי צו שיקן פאר א שליח, אבער פארשטייט זיך אזוי ווי אונז האמיר פריער אריינגעשמועסט פונעם אור החיים אז זיי האבן נישט מסכים געווען צו דעם דיעל. משמר זאגט רש"י בית האסורים די דזשעיל איז ויאמר יוסף נאך די דריי טעג ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי. זאת עשו וחיו דאס זאלט עטץ טון און זאלן קענען בלייבן לעבן את האלקים אני ירא, מילא כאטשיג כ'האב פריער געמאכט א שבועה בשם פרעה אז ענק גייען נישט ארויס פון דא, דאך פונעם אייבערשטן האב איך מער מורא ווי דעם שבועה, במילא האב איך מורא אז די אייבערשטער וועט מיך האלטן אקאונטעבל אז איך לאז ענקערע משפחות אויסגיין פאר הונגער דארטן אין ארץ כנען און אז זיי באקומען נישט קיין עסן, מילא וויבאלד כ'האב מורא פונעם אייבערשטן, גיי איך טוישן פון מיין שבועה וואס איך האב פריער געמאכט, און איך וועל מאכן אזוי, אז אם כנים אתם, אויב זענט עטץ אמת'דיג, איז אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם, זאל איינער פון ענק דא בלייבן אין דזשעיל, דארטן אין די דזשעיל וואו עטץ זענטס געווען ביז יעצט, און ואתם און אלע איבעריגע לכו הביאו שבר זאלט עטץ גיין ארויפטראגן די תבואה וואס ענק האבן געקויפט פאר ענקערע משפחות, רעבון בתיכם, כדי צו שטילן דעם הונגער פון ענקער הויזגעזינד. אבער איך לאז דא איינעם אלס לעוורידזש, אז ענק זאלן האבן א סיבה פארוואס צוריקצוקומען, זאגט דער הייליגער רש"י בבית משמרכם, שאתם אסורים בו עכשיו, ואתם, אז די דזשעיל וואו ענק זענען געווען ביז יעצט, ואתם לכו הביאו לבית אביכם, עטץ גייט צו ענקער טאטע'ס הויז, און ברענגטס ארויף דארטן שבר רעבון בתיכם, מה שקניתם לרעבון אנשי בתיכם, גייטס טראגטס ארויף די תבואה וואס ענק האבן דא איינגעקויפט, צו שטילן די הונגער פון ענקער הויזגעזינד, און ואת אחיכם הקטן תביאו אלי, איר זאלט עטס גלייך צוריק ברענגען, גלייך ווען עטס קומטס אן און ענק געבן די עסן דארטן פאר יעדעם איינעם, זאלט עטס גלייך צוריק קומען מיט ענקער קליינע ברידער, און דעמאלטס ויאמנו דבריכם, דעמאלטס וועט זיך ארויסשטעלן אלס אמת דאס וואס ענק האבן געזאגט פאר דעם, און ולא תמותו און ענק וועלן נישט שטארבן, ווייל בעצם ולא תמותו ענק זאלן נישט שטארבן פאר הונגער קודם ווייל ענק זאלן האבן עקסעס דא קיין מצרים, אז נישט לאז איך ענק נישט אריין, און אויך ולא תמותו מיינטס נישט אז עטס קענטס דארטן בלייבן און און און קיינמאל נישט צוריק קומען. ווייל מיין ריטש איז מורא'דיג גרויס און איך קען אפילו אהין אהין שיקן מיינע אגענטן און ענק הרג'נען דארטן, און ויעשו כן האבן די ברידער טאקע אזוי געטון. זאגט די הייליגע רש"י ויאמנו דבריכם, ס'איז נישט אז ויאמנו מיינט אז איך וועל דעמאלטס גלייבן ענקערע רייד, ווייל וואס איז שייך גלייבן, זיי ברענגען דאך א ראיה ברורה, זיי ברענגען דאך מיט זייער ברודער, נאר דער לשון פון ויאמנו איז יתאמתו ויתקיימו, ס'וועט פארעמעסדיגט ווערן ענקערע רייד וואס האבן געזאגט ביז יעצט, און רש"י ברענגט זיך א ראיה כמו אמן אמן דארטן ביי די פרשה פון סוטה ווי די סוטה זאגט אויף די אויף די זאך וואס דער כהן זאגט איר, אז עס איז אמת טאקע אזוי זאל זיין, אויב האב איך געזינדיגט, וכמו יאמן נא דברך. קיצור אז די ווארט ויאמנו מיינט אז ס'וועט מתאמת ווערן די רייד, נישט אז איך וועל גלייבן ענקערע, וואס איז שייך גלייבן, גלייבן איז מער אויף עפעס וואס איך האב נישט קיין ראיה ברורה, נאר איך גלייב ווייל איך וויל עס גלייבן, סאו. די ברידער זעענדיג די צרה וואס זיי זענען יעצט אנדער און זיי דארפן יעצט טשוזן וועם זיי לאזן דא, האבן זיי אנגעהויבן מאכן א חשבון הנפש און זיי האבן אנגעהויבן תשובה טון אויף זייערע אלטע עבירות, ויאמרו האבן זיי געזאגט ויאמרו איש אל אחיו, האט שמעון ולוי גערעדט צווישן זיך, ווייל די זעלבע שמעון ולוי וואס האבן אפגעמאכט אריינצולייגן יוסף צו פארקויפן יוסף, אבל אשמים אנחנו. ס'איז אמת אז אונז זעמיר אליינס שולדיג אויף דעם, אויף די צער וואס קומט אונז, על אחינו אויף די עבירה וואס אונז האמיר עובר געווען אויף מיט אונזער ברודער יוסף, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו אונז האמיר געזען די צער פון זיין נפש, זיין צער ווען ער האט זיך געבעטן ביי אונז און אז מ'זאל אים ראטעווען דאס לעבן ווען מ'האט אים אריינגעווארפן אין דעם גרוב און ולא שמענו אונז האמיר נישט צוגעהערט צו אים, על כן באה אלינו הצרה הזאת וועגן דעם איז געקומען אויף אונז די גרויסע צרה דא אז אונז מוז מיר. דא לאזן איינעם און יעצט מוזן מיר צוריק קומען אז נישט זענען מיר אונז לייעבל און אונז דארף מיר יעצט ברענגען בנימין און קאנווינסן אונזער טאטע אים צו ברענגען, די גאנצע זינד די גאנצע שטראף קומט נאר אויף דעם זינד וואס אונז האמיר געטון מיט יוסף, סאו לכאורה וואס עפעס קומט דא די חשבון הנפש, די חשבון הנפש וואלט דאך שוין געדארפט זיין ווען מען האט זיי אריינגעלייגט דריי טעג צוריק אין דזשעיל אדער ווען מען האט זיי די ערשטע מאל חושד געווען אלץ מרגלים, ניין דווקא יעצט קומט די חשבון הנפש זאגט די הייליגע אברבנאל ווייל יעצט האבן זיי געזען אז דער יוסף איז נישט סתם עפעס א רשע, ביז יעצט האבן זיי געמיינט ער איז סתם א רשע. אבער יעצט זעהן זיך אז ער זאגט אז אז אז את האלוקים אני ירא און ער ער ער זעהט אז אז אונז וויל מען נישט ארויסלאזן איינעם מילא שיקט ער אונז אלע כדי אונז אונזער משפחה זאל נישט אויסגיין מילא זעהן מיר דאך אז ער איז א נייס גאי און דאך טוט ער די שלעכטע זאך מוז זיין אז פון פון הימל וויל מען עס אזוי טוהן מילא האבן זיי אנגעהויבן מאכן דעם חשבון הנפש. זאגט די הייליגע רש"י א אבל כתרגומו בקושטא ס'איז אמת ס'איז אזוי ווי אונז האבן אריינגעשמועסט אין פסוק ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו ס'איז אמת אז אונז זעמיר אז ס'קומט זיך קומט זיך אונז די שטראף בקושטא. וראיתי בבראשית רבה לישנא דרומאי אז ס'איז א לשון אז אבל איז א לשון א רוימישע לשון און ס'מיינט אבל טייטשט ברם נישט נאר נישט נישט אזוי נאר אזוי וואס הייסט דאס איז נישט קיין עפעס א מקרה וואס איז עפעס געשען עפעס א רענדאם זאך נאר ס'איז אונזער אייגענע שולד ס'איז געקומען דווקא ווייל אונז האמיר עובר געווען אויף דעם עבירה סאו האסטו דא צוויי פשטים אויף דעם אבל אדער בקושטא אדער נישט אזוי נאר אזוי. באה אלינו איז טעמו בבי"ת. אונז האבן שוין געשמועסט אפאר מאל, רש"י האט שוין אראפגעברענגט אפאר מאל די זאך, אז יעדע שורש ווארט וואס איז א טאטאל פון צוויי אותיות און דו ווילסט עס צולייגן א ה' עס צו מאכן אלס א לשון נקבה, קען עס מיינען סיי א הווה און סיי א עבר, וויאזוי ווייס איך א הווה אז עס געשעהט יעצט אדער א עבר אז עס איז געשעהן אמאל? עס ווענדט זיך וואו די ניגון איז, ליגט די ניגון אויף די ערשטע אות מיינט עס אז עס איז געשעהן אמאל, ליגט עס אויף די צווייטע אות אויף די אלף מיינט עס אז עס געשעהט יעצט, סאו טעמו בבית. יעצט ליגט דא אויף דעם ווארט קומט ליגט עס אויפן בית, ווייל ס'איז א לשון עבר, שכבר באה, די צרה איז שוין געקומען, און ותרגומו, אתת לנא, ס'איז שוין געקומען, און ווען ס'וואלט ווען געמיינט א הווה וואלט ווען תרגום געזאגט אתיא און נישט די לשון אתת. סאו ויען ראובן אותם לאמר האט ראובן גענפערט פאר די ברידערס הלוא אמרתי אליכם איך האב דאך ענק שוין געזאגט דעמאלטס בשעת מעשה לאמר אל תחטאו בילד אז ענק זאלן נישט זינדיגן מיט דעם קינד, וואס בעצם האט ער נישט געזאגט די ווערטער, ער האט געזאגט נאר ויד אל תשלחו בו, ער האט געזאגט מ'זאל אים אריינווארפן אין גריב, נאר ער האט געזאגט אזוי ווי ער איז ער איז א קליין קינד מילא האט ער נישט קיין זינד, לכאורה האט ער נישט קיין זינד, און אויב איז ער יא חייב מיתה בידי שמים וואס עפעס זאלט עטץ עטץ טוהן? לייגטס אים אריין ענדערש אין גריב, און אז אונז זעמער אז ער אז ער איז חייב מיתה פון הימל וועלן די נחשים און עקרבים אים דארטן ערלעדיגן, און אז נישט וועט ער בלייבן לעבן מילא נעמט צו, זייטס נישט דעם באשעפער'ס פאליס, און ולא שמעתם און עטס האטס נישט צוגעהערט צו מיין קול דעמאלטס, און וגם דמו הנה נדרש מען טוט פון הימל יעצט מאנען סיי זיין בלוט, און סיי די בלוט פון זיין טאטע וואס בענקט זיך נאך אים. זאגט די הייליגע רשי וגם דמו, אז אתין וגמין איז רבויין, יעדע מאל וואס שטייט את און גם איז עס א ריבוי, סאו דמו איז זיין בלוט טוט מען פון הימל יעצט, מאנען פון אונז, און וגם דם הזקן אויך די בלוט פון אונזער טאטן, וואס ער איז אין גרויס צער מחמת דאס אז יוסף איז נישט אינדערהיים, און והם לא ידעו, זיי האבן אבער נישט געוואוסט כי שומע יוסף, אז יוסף פארשטייט וואס זיי רעדן, כי המליץ בינותם, ווייל ביז יעצט האט דאך יוסף נאר גערעדט מיט זיי דורך דעם דאלמעטשער, דער מנשה, ווי רש"י וועט זאגן, מילא, מילא, האבן זיי, יעצט אז מנשה איז אוועקגעגאנגען האבן זיי געמיינט אז יוסף פארשטייט נישט וואס זיי רעדן, ווייל ווען זיי ווייסן אז ער פארשטייט אדער ווען דער דאלמעטשער איז ווען דארטן וואלט זיי קיינמאל נישט אזוי געזאגט, ווייל זיי וואלטן נישט געוואלט אריינפידן נאך אין זיינע קלעימס, גענוג גענוג וואס מען איז זיי חושד אלץ מרגלים זאלן זיי נישט יעצט חושד זיין אויכעט אז זיי האבן געהארגעט א מענטש, והם לא ידעו כי שומע יוסף מבין לשונם מ'האט נישט געוואוסט, זיי האבן נישט געוואוסט אז יוסף פארשטייט וואס זיי רעדן ובפניו היו מדברים כן זיי האבן גערעדט אין פראנט פון יוסף ווייל ער פארשטייט דאך במילא נישט פארוואס טאקע ווייל כי המליץ בינותם ווייל ביז יעצט האט דאך יוסף נאר גערעדט צו זיי דורך א מליץ כי כשהיו מדברים עמו היה המליץ ביניהם האט ער אלץ געהאט א דאלמעטשער היודע לשון עברי ולשון מצרי וואס פארשטייט סיי לשון קודש און סיי מצרי'ש והיה מליץ דבריהם ליוסף ודברי יוסף להם. לכך היו סבורים שאין יוסף מכיר בלשון עברי, פאר דעם האבן זיי געמיינט אז יוסף פארשטייט נישט קיין לשון קודש, מילא האבן זיי זיך גערעדט פרילי צווישן זיך. המליץ, ווער איז דער מליץ מיטן ה' הידיעה? זה מנשה, אזוי שטייט אין מדרש רבה, און יוסף וואלט קיינמאל נישט פארשעמט די שבטים און זיי חושד געווען אלס מרגלים אין פראנט פון עפעס א פרעמדן מצרי, מילא מוז זיין, אז ס'איז געווען א משפחה. ויסב מעליהם האט זיך יוסף דערווייטערט פון זיי. רשי וועט זאגן אז ויוסף איז א לשון פון אוועקדרייען, ווייל ווען דו דערווייטסט דיך פון איינעם, מוזט דיך קודם אוועקדרייען אין ארדער אוועקצואוואקן. און ויבך, ער האט מורא'דיג שטארק געוויינט ווייל ער האט געזען ווי די ברידער האבן חרטה אויף דעם וואס ער האט זיי פארקויפט, און אויך האט ער געזען אז בעצם ראובן האט אים געוואלט ראטעווען, ער האט נישט געוואוסט די דיטעיל אז ראובן האט סודזשעסטעט אז מ'זאל אים ראטעווען. וישב אליהם, און ער האט זיך צוריק געקערט שפעטער צו זיי ווען ער האט זיך בארואיגט פון זיין געוויין, און וידבר אליהם, ער האט גערעדט צו זיי מורא'דיג שטרענג, און ער האט געזאגט אז איך זע אין מיין כישוף אז שמעון, ער אז ער ער איז די וואן וואס האט מלחמה געהאלטן מיט שכם, מילא גיי איך אים נעמען אלס אלס לעוורידזש, אים גיי איך דא אנהאלטן כדי אז ענק זאלן מוזן צוריק קומען, און ויקח מאתם אלס א משכון, איך וועל אים צונעמען פון ענק, און די סיבה וואס ער האט גענומען שמעון כדי צו מכפר זיין אויף דעם שמעון אויף דעם וואס ער האט אים אריין געווארפן און ויאסר אותו לעיניהם און ער האט אים און ער האט אים פארשפארט אין פראנט פון זייערע אויגן, און די תורה דרוקט דא לעיניהם, ווייל בעצם שפעטער ווען די שבטים זענען אוועק געגאנגען האט ער אים ארויס גענומען און ער האט אים יא מכבד געווען. ער האט אים נישט אויסגעזאגט ער האט אים אויך נישט געלאזט פריי אבער ער האט אים עטליעסט האט ער זיך נישט אויף האט ער זיך אויפגעפירט מיט אים מיט מיט תורת חסד און די אבן עזרא און די חזקינו זאגן אז בעצם וואלט ער געדארפט נעמען דעם עלטסטן דעם ראובן אבער יעצט אז ער האט געהערט אז ראובן איז אינעסענט און ראובן האט דאך אים נאר געוואלט ראטעווען האט ער געדארפט האט ער גענומען דעם נעקסטן אין די רייע האט ער גענומען שמעון. און ויסב מעליהם זאגט רשי נתרחק מעליהם ער האט זיך דערווייטערט פון זיי שלא יראוהו בוכה אז מ'זאל נישט זעהן ווי ער וויינט און די סיבה פארוואס ויסב מיינט נתרחק איז ווייל ויסב איז א לשון פון זיך אוועק דרייען און ויבך לפי ששמע שהיו מתחרטין ער האט געהערט ווי זיי האבן חרטה אויף דעם וואס זיי האבן געטון צו אים מילא האט ער געפילט ווי ער דארף וויינען איז ער אוועק געגאנגען את שמעון הוא השליכו לבור ער האט אים אריין געווארפן אינעם גריב, הוא שאמר ללוי הנה בעל החלומות הלזה בא, ער האט אויך געזאגט פאר לוי דער בעל החלומות קומט, אזוי ווי מען האט דארטן אריינגעשמועסט אין רשי, דבר אחר נתכוון יוסף להפרידו מלוי, יוסף האט אינזין געהאט דא צו אפטיילן שמעון מיט לוי, ווייל שמא יתיעצו שניהם להרוג אותו, אז מען וועט לאזן שמעון און לוי גיין, זיי האבן דאך היסטערי אז זיי מאכן צווישן זיך דעסיזשענס, אימפאלסיוו דעסיזשענס צו מלחמה האלטן, מילא אז איך לאז זיי גיין פריי וועלן זיי זיך זאגן, דער חיה רעה לאזט דא איבער א ברודער, מען גייט מלחמה האלטן מיט אים, מילא האט ער געוואלט אפטיילן די צוויי. כדי אז ס'זאל נישט ארויסקומען פון דעם אז זיי זאלן, כדי אז זיי זאלן נישט זיין צוזאמען. ויאסר אותו לעיניהם, זאגט רשי, די תורה דרוקט דא לעיניהם, דווקא אין פראנט פון זיי האט ער האט ער איינגעשפארט שמעון, לא אסרו אלא לעיניהם, וכיוון שיצאו וויבאלד די שבטים זענען ארויסגעגאנגען הוציאו האט ער אים ארויס געלאזט ארויסגיין נישט ממש פריי, אבער ער האט אים עטליעסט נישט געהאלטן אין א אין א סעל, און והאכילו והשקהו, בקיצור ער האט זיך אויפגעפירט מיט אים מיט תורת חסד, ער האט זיך. ער האט זיך אויפגעפירט נייס צו אים, ויצו יוסף, יוסף האט באפוילן פאר די מענטשן וואס זענען געווען אונטער אים, די תבואה פארקויפערס, און וימלאו, ער האט זיי געהייסן זיי זאלן, אז זיי זאלן אנפילן די פעקלעך פון די שבטים מיט אסאך עסן, און זיי האבן געפאלגט, און וימלאו את כליהם בר, זיי האבן אנגעפילט די שבטים'ס פעקלעך מיט אסאך גוטע תבואה, און להשיב כספיהם, און ער האט אויך געהייסן פאר זיינע חברה צוריק צו לייגן די געלט אין זייערע פעקלעך, איש אל שקו. ולתת להם צידה לדרך און אויך האט ער געהייסן אז מען זאל מיטגעבן צידה לדרך זיי זאלן האבן עסן אויפן וועג כדי זיי זאלן נישט מוזן אויפעסן זייער עסן אינמיטן וועג, כדי אויך, נאך א סיבה, אז זיי זאלן נישט כאפן אינמיטן וועג אז מען האט זיי צוריקגעלייגט די געלט און זאלן זיך גלייך צוריקדרייען ווייל די אינטענשאן פון צוריקלייגן די געלט איז געווען אז זיי זאלן מוזן צוריקקומען, זאלן פילן א אבליגעישאן צוריקצוקומען און צוריק אפצוגעבן דעם גזל.

עסן אויף זייערע קעמלען וילכו משם זענען זיי זיך אוועק געגאנגען רייט אוועי, דאס הייסט אז איז געווענליך ווען דו קויפסט עפעס מאכסטו קאנפירמסטו דיין פורטשעס איז קוקסט טאקע צו מען האט דיך געגעבן די ריכטיגע זאך דו קוקסט איבער די ריסיט אבער די שבטים האבן נישט אריינגעקוקט אין זייערע פעקלעך און ווייל זיי האבן געוואלט אפטראגן פון שטח ווייל זיי האבן מורא געהאט אז מען וועט זיי נאכאמאל איינשפארן ויפתח האחד את שקו אינמיטן וועג ווען זיי זענען אנגעקומען דארטן במלון ויפתח האחד את השקו לתת מספוא לחמורו במלון ווען זיי זענען אנגעקומען דארטן צו זייער האטעל האט איינער פון זיי און רשי וועט זאגן אז ס'איז לוי ווייל לוי האט געדארפט טראגן סיי זיין קעמל און פעקל און סיי שמעון'ס פעקל און קעמל וואס איז וואס ווייל שמעון איז דאך נישט דארטן ממילא האט ער געמוזט האבן מער עסן ווי אנדערע שבטים האט ער געמוזט צוקומען צו די רעזערוו ס'איז אים נישט גענוג געווען די צידה לדרך פאר פאר ווייל זיין חמור זיינע חמורים האבן געדארפט מער עסן ממילא האט ער געזען וירא את כספו און ער האט געזען די געלט וואס מ'האט זיי צוריק געלייגט והנה הוא בפי אמתחתו און ס'ליגט אין די פעקל פון זיין תבואה. זאגט די הייליגע רשי ויפתח האחד, הוא לוי שנשאר יחיד משמעון פארוואס איז ער האחד מיטן ה' הידיעה ווייל ער איז געבליבן אליינס פון זיין בן זוג שמעון, במלון איז אויכעט א ה' הידיעה ווייל אונז האבן דאך שוין געלערנט דארטן אין רשי פון הרה נסו רשי לייגט דארט אראפ א פתח למ"ד א פתח אויף די ערשטע אות איז כאילו ס'שטייט דא א ה' הידיעה. במלון איז כאילו ס'שטייט בהמלון. סאו וואס איז די ה' הידיעה? נישט עפעס א רענדאם געז סטעישאן וואס זיי האבן זיך אפגעשטעלט פאר פינף מינוט, נאר במקום שלנו בלילה איז זייער האטעל ווי זיי זענען איבערגעשלאפן. אמתחתו, רשי וואונדערט זיך ווייל אנפאנג פסוק רופסטו דעם פעקל א שק, און סוף פסוק רופסטו דעם פעקל אמתחתו. זאגט רשי אז ס'די זעלבע זאך הוא שק, אמתחתו מיינט טאקע אויך דעם שק. מ'נוצט עס, מ'נוצט נאר א צווייטע נאמען דא. ויאמר אל אחיו. האט זיך לוי אנגערופן פאר זיינע ברודערס. הושב כספי מ'האט אונז מ'האט מיך צוריק געלייגט מיין געלט וגם הנה בבאמתחתי און ס'איז אויכעט צוזאמען מיט די תבואה וואס מ'האט מיר געגעבן ליגט אויכעט די געלט נישט אז מ'האט געמאכט א טעות אז מ'האט מיך נישט געגעבן תבואה און מ'האט מיך נאר און פארדעם האט מען מיך נישט געטשארדזשט נאר ס'ליגט ביידע סיי די תבואה און סיי מיין געלט און ויצא לבם פון גרויס פחד איז זייער הארץ ארויסגעגאנגען און ויחרדו איש אל אחיו, זיי האבן זיך געוואונדערט איינער צום צווייטן לאמור מה זאת עשה אלוקים לנו, זיי האבן זיך מתרעם געווען דא אויפן אייבערשטן, פארוואס האט מען אונז צוגעפירט אז אונז זאל מיר עובר זיין אויף גזל? וגם הנה באמתחתי, זאגט רשי, גם הכסף בו עם התבואה, סיי די תבואה און סיי די געלט ליגט אין מיינע פעקלעך, מה זאת עשה אלוקים לנו, להביאנו לידי עלילה זו, נישט נאר אז מען האט אונז חושד געווען יעצט אלץ מרגלים, נאר מען ברענגט אונז דא נאך א קלעים וואס מען זאל אונז קענען חושד זיין אויף. שלא הושב אלא להתעולל עלינו, זיי האבן נישט געטראכט אז ס'איז א מיסטעיק, אז ס'איז א טעות, נאר זיי האבן געטראכט אז מ'האט עס געטון אינטענשענלי, כדי אז ווען זיי קומען צוריק זאלן זיי, זאל מען האבן נאך א חשד אויף זיי. ויבאו אל יעקב אביהם, זיי זענען צוריק געקומען צו יעקב, ארצה כנען, און ויגידו לו, און זיי האבן פארציילט פאר זייער טאטע את כל הקורות אותם לאמור, אלע זאכן וואס איז זיי געשען אין די קורצע וויזיט קיין מצרים. און זיי האבן געזאגט אזוי, דבר האיש אדוני הארץ, דער הער פונעם לאנד, דער איש, זיי האבן נישט געוואוסט אז ס'איז יוסף, האבן זיי אים גערופן איש, זיי האבן גערעדט, ער האט גערעדט מיט אונז קשות, שטרענג, און ויתן אותנו כמרגלים, און ער האט אונז חושד געווען אז אונז זענען מרגלים את הארץ, און ונאמר אליו, כנים אנחנו, האבן מיר צוריק געענטפערט פאר דעם פאר דעם איש, אז ניין, אונז זעמיר אמת'דיגע מענטשן, לא היינו מרגלים, אונז זעמיר קיינמאל קיין מרגלים נישט געווען, נאר, א שנים עשר אנחנו אחים, אזוי ווי מ'האט אריינגעלערנט פריער, אונז זעמיר בעצם זעמיר צוועלף ברודערס, וועגן דעם דרייען מיר אונז זיך צוזאמען. און אונז האבן מיר אים אויך געזאגט אז האחד איננו אז איינער פון אונזערע ברודערס פעלן, און והקטן היום את אבינו בארץ כנען אז איינער פון אונזערע ברודערס, אונזער קלענסטער ברודער, איז מיט אונזער טאטן אין ארץ כנען, ויאמר אלינו האט אונז יוסף צוריק געענטפערט, ויאמר אלינו האיש אדוני הארץ. און זיי האבן נישט געוואוסט אז ס'יוסף האבן זיי גערופן איש, בזאת אדע, נאר אזוי וועל איך וויסן כי כנים אתם אז איר זענטס אמת'דיג, אחיכם האחד הניחו אתי לאזטס מיר דא איין ברודער דער שמעון, און ואת רעבון בתיכם קחו ולכו, און גייטס טראגטס ארויף די תבואה אז ענקער משפחה זאל האבן וואס עסן, והביאו את אחיכם הקטן און גייטס ארויף און ברענגטס מיר אראפ ענקער קליינע ברודער אלי צו מיר, און ואדעה דעמאלטס וועל איך וויסן כי לא מרגלים אתם אז איר זענטס אמת'דיג און ענק זענען טאקע נישט קיין מרגלים כי כנים אתם, את אחיכם אתן לכם און דעמאלטס וועל איך ענק צוריק געבן ענקער שמעון וואס כ'האב צוגענומען, און ואת הארץ תסחרו, ענק וועלן זיך קענען ארומדרייען פראנק און פריי דא אינעם לאנד. און רשי זאגט אז ואת הארץ תסחרו תסחרו מיינט נישט אז מיר ענק וועלן קענען טון סחורה און ענק וועלן קענען טון ביזנעס דא אין מצרים ווייל ווי קומט דאס דא אריין נאר תסחרו מיינט תסובבו ענק וועלן זיך קענען ארום דרייען פראנק און פריי ווייל ווילאנג ענק זענען חושד חשוד אז ענק זענען מרגלים קענען ענק זיך נישט דא ארום דרייען פריי. זאגט רשי וכל לשון סוחרים וסחורה נישט אז זאל זאגן אז בעצם איז די מיענינג סחורה טון ביזנעס נאר דא פער צופאל מיינט עס אז וועט זיך ארום דרייען ניין די עצם ווארט תסחרו מיינט זיך ארום דרייען פארוואס? ווייל די גאנצע קאנסעפט פארוואס איך רוף אן איינער וואס טוט ביזנעס אז תסחרו אז ער דרייט אז ער טוט מיט די ווארט תסחרו איז טאקע נאר ווייל ער דרייט זיך ארום צו ווייל ער דרייט זיך ארום צו קענען טרעפן סחורה מיט וואס צו דיעלן מיט. יוסף האט דאס בעצם אבער נישט געזאגט. יוסף האט נישט געזאגט אז ענק וועלן זיך קענען ארומדרייען פריי. נאר דאס האבן זיי געזאגט פאר זייער טאטע. בעצם האט זיי יוסף זיי האבן געזאגט אז זיי זענען געקומען דא פון צען עקסטערע טירן כדי צו טרעפן דעם יוסף האט יוסף געזאגט. האט האט זיי האט זיי יוסף געזאגט אז די איינציגסטע וועג וויאזוי ענק וועלן קענען דאס טון איז אויב מ'גייט ברענגען אראפ בנימין, אבער זיי האבן נישט געוואלט זאגן אז דאס וועלן זיי קענען טון אז זיי וועלן קענען גיין אויפזוכן זייער פארלוירענע ברודער יוסף, האבן זיי געזאגט פשוט אונז וועלן זיך קענען ארומדרייען ווייל עס וועט אראפגיין פון אונז די קלעים אז אונז זעמיר שפיאנען, ויהי הם מריקים שקיהם. און נאכדעם וואס זיי האבן געענדיגט פארציילן פאר זייער טאטע, האט יעדער פון זיי אראפגענומען די פעקלעך פון זייערע קעמלען, והנה איש צרור כספו בשקו, און זיי האבן זיך דערטראפן אז נישט נאר לוי האט געהאט צוריקגעלייגט די געלט אין זיין פעקל, נאר יעדעם איינעמ'ס פעקל איז געווען אנגעפולט מיט זייער געלט, ויראו, און זיי האבן מורא'דיג, ויראו את צרורות כספיהם, זיי האבן געזען די בינטלעך געלט אין זייערע פעקלעך, המה ואביהם, זיי און זייערע טאטע און וייראו, און זיי האבן מורא'דיג שטארק מורא געהאט, ווייל זיי האבן פארשטאנען, אז מ'האט עס געטוהן אינטענשענעלי כדי צו האבן נאך א קלעים אויף זיי, מ'זאל זיך קענען חושד זיין יעצט אז זיי זענען גנבים אויכעט. צרור כספו, דאס הייסט קשר כספו, די בינטלעך געלט. ויאמר אליהם יעקב אביהם, אותי שכלתם, האט יעקב צוריק געענטפערט פאר די ברודער, ענק ווילן דא בנימין, ענק ווילן אראפ נעמען בנימין, אותי שכלתם, עטס האטס מיך געמאכט אלס א שכול, אלס א מענטש וואס האט נישט קיין קינדער, יוסף איננו, יוסף, די מינוט וואס איך האב אים אפגעשיקט צו דיר, צו ענק, אז ער זאל גיין אויסטשעקן וואס ענק מאכן דארט אין שכם, פלוצלינג פעלט ער. ושמעון איננו, שמעון וואס איז מיטגעגאנגען מיט ענק קיין מצרים, פלוצלינג איז ער נישט דא. און ווען ואת בנימין תקחו, און עטס ווילטס נאך נעמען בנימין אויכעט. עלי היו כולנה, אויף מיר ליגט די אלע צרות. נאר פון מיינע קינדער פעלן פעלן פאר צופיל מענטשן, פעלן ווייל זיי דרייען זיך מיט ענק. האו עבאוט ענק אפערן אפ איינע פון ענקערע קינדער. ווי לאנג ווי לאנג וועל איך דארפן סעקריפייסן דא מיינע קינדער פאר ענקערע נארישע זאכן. סאו פאר דעם טאקע אין די נעקסטע פסוק שטייט אז ראובן האט געאפערט אז לאמיך לייגן מיינע קינדער אויף די ליין און דאס וועט זיין אזויווי דיין סעקיוריטי, זאגט די הייליגע רש"י קודם אותי שכלתם מלמד שחשדן שמא הרגו או מכרו כיוסף, ער האט חושד געווען יעצט אז זיי האבן אויכעט געהארגעט אדער פארקויפט שמעון אזויווי זיי האבן עס געטון מיט יוסף, בעצם האט ביז יעצט יעקב נישט געהאט קיין שום חשד אז די שבטים האבן עס געטון, נאר יעצט אז זיי פארציילן אזא וויערד סטארי וואס? אז מען גייט אונ. אונז זענען שפיאנען? פון ווען האסטו געהערט אין די וועלט אז מען לאזט שפיאנען גיין פריי צוריק צו ברענגען עפעס א עפעס א אנדערע מענטש? אויכעט מען לייגט צוריק די געלט? קיצור די מעשה האט זיך נישט געשטעלט אויפן שכל פאר יעקב, האט יעקב אנגעהויבן חושד זיין אה אפשר איז די גאנצע זאך א א תירוץ אויף דעם וואס זיי האבן געהארגעט אדער פארקויפט שמעון, מילא יעצט איז נולד געווארן א חשד אז אפשר האבן זיי עס געטון מיט יוסף אויכעט. שכלתם, זאגט רש"י, כל מי שבניו אבודים, קרוי שכול, יעדער וואס האט נישט קיין קינדער אדער זיינע קינדער זענען אים פארלוירן, ווערט אנגערופן א שכול, א פארוואגלטער. איז ויאמר ראובן האט ראובן יעצט אז יעקב זאגט אז די גאנצע זאך ליגט אויף מיר, עלי היו כולנה, איז ויאמר ראובן אל אביו לאמור, את שני בני תמית, מיינע צוויי קינדער לייג איך אויף די ליין, איך בין מסכים אז זיי זאלן שטארבן, אם לא אביאנו אליך, אויב ברענג איך דיר נישט צוריק דיין בנימין, תנה אותו על ידי, לייג אים אין מיין אונערשיפ, אין מיין, אנדער מיי ריספאנסיביליטי, ואני אשיבנו אליך, און איך וועל אים צוריק קערן צו דיר. און יעקב האט זיך האט זיך אנגערופן צו די ברידער, דער ראובן איז דאך סתם א בכור שוטה, ווייל מיינע קינדער זענען דאך, זיינע קינדער זענען דאך פונקט אזוי מיינע קינדער, מילא וואס זאגט ער דא, אז אויב מיין קינד בנימין וועט שטארבן וועלן זיינע שטארבן? וואס וועט זיין די טאטאל אז דריי פון מיינע קינדער זאלן שטארבן? ער איז דאך סתם א שוטה. איז ויאמר האט ער זיך, האט ער ניטאמאל זיך וויסנדיג, ניטאמאל געענטפערט פאר ראובן דירעקט, נאר ער האט צוריק געענטפערט פאר זיינע ברידער, פאר זיינע אלע איבעריגע קינדער, ויאמר, לא ירד בני עמכם מיין קינד גייט נישט אראפ מיט ענק. כי אחיו מת, ווייל זיין ברודער יוסף איז שוין געשטארבן, והוא לבדו נשאר ער איז געבליבן אליינס צו זיין מאמע די עקרת הבית רחל, וקראהו אסון און אויב וועט געשען א אומגליק בדרך אשר תלכו בה, און והורדתם את שיבתי וועט אויסקומען אז ענק וועלן אראפנידערן מיין אלטקייט ביגון מיט צער שאולה אין קבר אריין. זאגט די הייליגע רשי לא ירד בני עמכם, ער ענטפערט ניטאמאל פאר ראובן, נאר ער ענטפערט ער דרייט זיך גלייך אויס צו אלע שבטים, לא קיבל דבריו של ראובן זאגט רשי, ער האט נישט אנגענומען די זאך וואס ראובן האט אים דא געאפערט אז צוויי פון זיינע קינדער לייגט ער אויף די ליין אויב ברענגט ער נישט צוריק בנימין, וועגן אים האט ער געזאגט בכור שוטה הוא זה, דער ראובן איז דאך סתם א בכור שוטה, הוא אומר להמית בניו, וכי בניו הם ולא בני, ער האט געזאגט אז זיינע קינדער זאלן שטארבן, זענען זיי נאר זיינע, נישט מיינע קינדער, מילא וואס האב איך פון דעם גאנצן אפער, אז אנשטאטס איין קינד זאל שטארבן וועלן דריי פון מיינע קינדער שטארבן? בקיצור איז עס דארט געבליבן די קאנווערסעישן, דער טאטע האט נישט מסכים געווען ארויס צו שיקן בנימין, עס איז אבער אריבער געגאנגען א שטיק צייט והרעב כבד בארץ, עס איז געווארן מוראדיג שטארק די הונגער, עס איז געווארן שווערער, ויהי כאשר כלו לאכול, ווען עס האט זיך אויסגענוצט די עסן, את השבר אשר הביאו ממצרים, עס האט זיך אויסגענוצט די עסן וואס זיי האבן ארויפגעברענגט פון מצרים, ויאמר אליהם אביהם, האט די טאטע יעקב געזאגט פאר זיינע שבטים, שובו, גייטס צוריק קיין מצרים, שברו לנו מעט אוכל, ברענגטס מיר צוריק עפעס עסן, זאגט די הייליגע רשי כאשר כלו לאכול, יהודה אמר להם, פארוואס האבן זיי נישט געהאט מער קיין קאנווערסעישן, ביז ווען, ס'איז אויסגעלאפן די עסן, ווען יהודה אמר להם יהודה האט געזאגט פאר זיינע ברידערס המתינו לזקן עד שתכלה פת מן הבית לאמיר ווארטן ביז דער זקן בעט אונז נאכאמאל ביז יעקב בעט אונז נאכאמאל אונז זאל מיר אראפגיין ווייל אלס כבוד פארן טאטן האבן זיי נישט געוואלט אזוי ווי אים פושן אים דרוקן צו די וואנט נאר זיי האבן אויסגעווארט רואיגערהייט כאטשיג זיי האבן געוואוסט אז ס'איז צרות דא אונז גייען מיר דארפן דא עסן דאך האבן זיי נישט געוואלט מצער זיין זייער טאטע האבן זיי אים געלאזט עס האבן זיי געלאזט יעקב עס נעמען אויף זיין אייגענע ספיד. כאשר כלו, סאו דער תרגום טייטשט דא כד שציאו, ווען ס'האט זיך אויסגענוצט די עסן, און והמתרגם אויב איינער וויל קומען און טייטשן דער ווארט אז כד ספיקו אז ווען זיי האבן געענדיגט עסן, טועה, ווייל ס'איז נישט אז זיי האבן געענדיגט עסן, ווייל ווען זיי האבן ווען נאך וואלטן זיי געגעסן ווייטער. און רשי ברענגט זיך דארטן א ראיה שטייט דארטן כאשר כלו הגמלים לשתות דארטן ביי די מעשה פון רבקה און אליעזר איז דארטן איז קענסטו טייטשן כד ספיקו פארוואס ווייל כששתו די ספוקם הוא גמר שתייתם ס'איז נישט אז ס'איז אויסגענוצט געווארן די וואסער ס'איז געווען דארטן נאך איבעריג וואסער אינעם קריגל נאר די די די קעמלעך האבן געטרינקן וויפיל זיי האבן געדארפט אדער דער אליעזר האט געטרינקן וויפיל ער האט געדארפט אבל זה כאשר כלו לאכול דא ווען ס'שטייט כאשר כלו אין אונזער פסוק מיינט עס כאשר תם האוכל ס'האט זיך אויסגענוצט די עסן, פארדעם מוזטו עס טייטשן כד שציאו, סאו האסטו דא צוויי מיני וועגן וויאזוי דו קענסט זאגן, אדער אז איך האב געגעסן וויפיל איך האב געדארפט, סאו איך האב געענדיגט עסן, אדער ס'האט זיך געענדיגט די עסן, און פארשטייט זיך דא וואלטן זיי געגעסן ווייטער, נאר זיי האבן נישט געהאט, אז ויאמר אליו יהודה לאמר, העד העיד בנו האט יהודה געענטפערט פאר זיין טאטע, אז דער מענטש האט אונז אנגעווארנט לאמר, לא תראו פני איך וויל נישט אז דו זאלסט זען מיין פנים בלתי אחיכם אתכם, אן ענקער ברודער מיט ענק. נישט אז ענק זאלן אז אויב וועלן ענק קומען וועלן ענק באקומען א שטראף, ווייל ווי אויך וואלטן מיר אונז רייט אוועי צוריק אראפגעגאנגען און אפגענומען אונזער שטראף און געגאנגען ווייטער, אבער ער האט געזאגט ניין אונז האמיר נישט וואס צו זוכן אינעם גאנצן לאנד מצרים אנלעס אונז ברענגן מיר מיט דעם בנימין, זאגט זיי רשי העד העיד, וואס מיינט דאס? לשון התראה אז אז ער האט אונז אנגעווארנט שסתם התראה מתרה בו בפני עדים, וויבאלד פלעין א התראה ווען דו ביסט מתרה איינער א צווייטן טוסטו עס אין פראנט פון צוויי עדים, און וועגן דעם קען פאלן די לשון פון העד העיד אלס א לשון פון התראה, און וכן ברענגט זיך רשי אריין ווי די ווארט העיד טייטשט ווארענען, שטייט דארטן העידותי באבותיכם, אדער שטייט רד העם בעם, רד העד בעם, גיי אראפ, ווען דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו אז ער זאל גיין ווארענען די אידן נישט צוצורירן צום בארג סיני, זאגט ער העד, גיי ווארן אן, זעה איך אז די ווארט העד קען ווערן גענוצט אויף א לשון פון התראה, לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם, לא תראוני בלא אחיכם אתכם, ענק זאלן נישט געזען ווערן דא אינעם לאנד בלא אחיכם אן דעם וואס עטס האטס בנימין מיט ענק. זאגט אבער רשי אז ואונקלוס תרגם אלהין כד אחוכון עמהם אז ענק זאלן זיך נישט באווייזן נאר טאמער ענק ברענגען אים, ס'הייסט רשי האט נישט אריינגעלייגט די נאר טאמער, ער האט געזאגט פלעין ענק זאלן נישט געזען ווערן אן אים, תרגום זאגט ענק זאלן נישט געזען ווערן נאר אויב נאר טאמער ענק ברענגען אים מיט, סאו זאגט אבער רשי אז יישב הדבר על אופניו, טאקע די תרגום האט זייער שיין אריינגעלערנט פשט אין פסוק, אבער ולא דקדק לתרגם אחר לשון המקרא, אבער ווייל די תורה שרייבט נישט דא די נאר טאמער די אלא כאשר. תורה לייגט נישט צו אלא כאשר אחיכם אתכם, נאר ער זאגט פלעין לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם. דער תרגום פארשטייט זיך האט זייער שיין אריינגעלערנט פשט אז ענק קענען צוריק קומען נאר אויב ענק האבן אים, אבער דער נאר אויב שטייט נישט שטייט נישט אין פסוק. סאו אם ישך משלח את, סאו זאגט יהודה ווייטער פאר זיין טאטע, אם ישך משלח את אחינו, אויב שיקסטו מיט, אונזער ברודער מיט אונז, נרדה ונשברה לך אוכל, דעמאלטס וועלן מיר אונז טאקע אראפגיין, אבער ואם אינך משלח, שיקסטו אונז נישט מיט בנימין, איז לא נרד קען מען אונז נישט אראפגיין, פארוואס ווייל כי האיש אמר אלינו, לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם, דער מענטש האט געזאגט אז אונז זאלן מיר נישט געזען ווערן אן אונזער ברודער, ויאמר ישראל למה הרעותם לי, וואס האט עס אזוי שלעכטס געטון צו מיר להגיד לאיש, אים צו פארציילן אז ה העוד לכם אח. אז ענק האבן בכלל א ברודער, ווייל ווען ענק פארציילן ווען נישט וואלט נישט געווען דער גאנצער פראבלעם, ויאמרו האבן זיי צוריק גענטפערט פאר זייער טאטע שאול שאל האיש לנו ער האט אונז געפרעגט אלע די קשיות ולמולדתנו ער האט אונז געפרעגט וועגן אונזער משפחה, לאמר, העוד אביכם חי? האט עטץ א לעבעדיגן טאטן, היש לכם אח האט עטץ א ברודער? ונגד לו האבן מיר אונז אים געמוזט צוריק ענטפערן אז יא אונז האבן מיר א טאטע און אונז האבן מיר א ברודער, פארוואס האבן מיר אונז אים געמוזט צוריק ענטפערן איז דאס די נתינת טעם וועגן על פי הדברים האלה אז ער האט אונז געפרעגט האבן מיר אונז געמוזט ענטפערן, הידוע נדע האבן מיר דען געדארפט וויסן כי יאמר הורידו את אחיכם אז אז ער וועט זאגן אז אונז זאל מען אראפ ברענגען בנימין? זאגט דער הייליגער רשי לנו ולמולדתנו למשפחותינו אז ער האט אונז געפרעגט וועגן אונזער משפחה אבער ומדרשו אז אז אז ער האט אונז געפרעגט וועגן אונזער קינדער יארן די לנו ולמולדתנו איז וועגן אונזער קינדער יארן דאס הייסט אפילו עצי עריסותינו גלה לנו ער האט אונז געפרעגט געדענקסט די קריב וואס ענק פלעגן שלאפן ווען ענק זענען געווען קליין ס'לעבט נאך? די האלץ איז נאך שטארק? ממילא האבן מיר אונז געוואוסט אז אונז מוז מיר אים ענטפערן ווייל דער מענטש ווייסט אלעס, ונגד לו האבן מיר אונז אים פארציילט שיש לנו אח ואח, אב ואח, אז אונז האמיר טאקע נאך א טאטע און א ברודער, און די נתינת טעם פון דעם איז פארוואס האבן מיר אונז אים געמוזט ענטפערן וועגן על פי הדברים האלה, על פי שאלותיו אשר שאל, הוזקקנו להגיד, רשי וויל זיך דא באווארענען אז זאלסט נישט זאגן אז ונגד לו על פי הדברים האלה אונז האמיר אים געענטפערט אויף די רייד, ווייל די על פי הדברים האלה איז שוין א נתינת טעם, לויט זיינע קשיות וואס ער האט אונז געפרעגט, זעמיר אונז געווען אבליגעיטעד אים צו ענטפערן.

אבער נישט די אם וואס ס'מיינט אויב, נאר די אם וואס מיינט אז, אזוי ווי די מעשה פון דארטן אליעזר און בתואל, כמו עד אם דיברתי דברי, ביז ווען, אדער ביז נאר איך גיי נאר עסן מיין מיין סאפער וואס דו לייגסט מיר דא אין פראנט פון מיר, נאר אז איך וועל רעדן, נאר אויב איך וועל רעדן, זע איך אז די, ס'קומט אויס אז די אשר דא איז פון די שורש אם, וואס די, וואס די אם איז פון די פיר לשונות וואס חזל זאגן אז ס'קען מיינען. און וועלכע אם? נישט די אם וואס מיינט אויב, נאר די אם וואס מיינט נאר אז. ווייל דארטן קען נישט מיינען אויב. ער גייט נישט, ער גייט נישט עסן קיינמאל נאר אויב ער גייט רעדן. נאר ער זאגט, איך גיי נאר, איך גיי נאר עסן נאכדעם וואס איך וועל רעדן. אזוי ווי נאר אז איך וועל רעדן. סאו זעה איך פון, סאו סאו קומט אויס אז די כי שטימט זייער גוט אז ס'מיינט אשר. אז האבן מיר נישט זיי, האבן מיר נישט זיי געדארפט וויסן אז ער וועט אונז הייסן אראפברענגען אונזער ברודער? האב א סוקסעספול דעי!